בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות, דף פ"א, מיר הייבן אן דף פ' עמוד בית, פינף שורות פון אונטן ביי די גמרא נאך די משנה, זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, מיר האבן געזען אין די משנה, די משנה האט גערעדט פון א שומרת יבם, ס'טייטש ראובן האט חתונה געהאט מיט רחל, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, און שמעון דארף יעצט מייבם זיין רחל, רחל איז א שומרת יבם, אבער האט ער נאך נישט מייבם געווען און האט ער נאך נישט חולץ געווען, פשט ס'איז אזא מצב אינצווישן, רחל געפינט זיך האלב צווישן שמעון, און האלב צווישן איר טאטע אין שטוב, זי נישט אינגאנצן שמעון'ס פרוי, און זי נישט אינגאנצן צוריק אהיים, און יעצט איז רחל געשטארבן, און די שאלה איז, ווער ירשנ'ט די כתובה? ווער ירשנ'ט די נכסי צאן ברזל? און ווער ירשנ'ט די נכסי מלוג? צו שמעון אדער איר טאטע מיט די משפחה איז האט מען געזען די נכסי צאן ברזל האט מען געזען די משנה איז בחזקתן רש"י געזאגט ס'איז א מחלוקת אין בבא בתרא וואס בחזקתן מיינט איז טאקע היינט וועט מען נישט רעדן פון די נכסי צאן ברזל די עיקר וואס מ'עט רעדן איז פון די כתובה כתובה מיינט די מנה מאתים מיט די תוספת כתובה די עיקר כתובה און די נכסי מלוג. איז האבן מיר געזען אין די משנה אז די כתובה איז יעדע מודה גייט צו שמעון, אבער די נכסי מלוג איז דא א מחלוקת, בית שמאי זאגן מען צוטיילט זיך, און בית הלל זאגן אז די גאנצע נכסי מלוג גייט צוריק צו איר משפחה, צו איר טאטע. איז אזוי, פרעגט אונז די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה געפרעגט אן איבעיא, אונז האבן דאך שוין געזען אז תיקנו לה קבורתה תחת כתובתה, מען באגראבט די פרוי תחת לכתובה פשט די מאן ירשנט איר כתובה, און תמורת דעם באגראבט ער זיין פרוי דארף ער איר באגראבן. און די שאלה איז שומרת יבם שמתה מי קוברה, ווער באגראבט יעצט די רחל? ווייל נארמאל די מאן ירשנט אלעס דארף ער איר באגראבן, אבער דא איז דאך עס איינגעטיילט, לויט די בית הלל איז דאך זעכער איינגעטיילט, לויטן בית שמאי איז א שטיקל איינגעטיילט, אבער אונז מיר רעדן לויט די בית הלל, לויט די בית הלל איז פשט די גאנצע כתובה גייט פאר שמעון, די גאנצע נכסי מלוג גייט פאר איר משפחה, איז ווער דארף איר באגראבן? יורשי הבעל קברי לה דקא ירתי כתובה, איין צד קען מען זאגן, אז שמעון מיט זיין משפחה דארפן איר באגראבן ווייל זיי ירשענען די כתובה, אדער אפשר ניין, או דילמא יורשי האב קברי לה, דקא ירתי נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, היות וואס איר משפחה ירשנט די נכסי מלוג, איז אפשר זיי דארפן איר באגראבן. אמר רב עמרם, ענטפערט רב עמרם, תא שמע, מען קען א ראיה ברענגען פון א ברייתא, דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, שומרת יבם שמתה, יורשיה יורשי כתובתה חייבים בקבורתה, דער וואס ירשנט איר כתובה, זיי דארפן איר באגראבן, ווער ירשנט דא איר כתובה? שמעון, און ממילא שמעון דארף איר באגראבן. אמר אביי, זאגט אביי, אף אנן נמי תנינא, מען קען אויך א ראיה ברענגען פון א משנה דא ביי אונז אין כתובות אז די דין איז אזוי אז שמעון דארף איר באגראבן, ווייל די משנה זאגט אונז אויף צ"ה, אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, ומעשה ידיה שלהם, אונז האבן שוין געזען אז א אלמנה ווען איר מאן שטארבט, דארפן די יתומים איר ווייטער מפרנס זיין כל עוד וואס זי האט נישט גובה געווען די כתובה דארף מען איר ווייטער געבן צו עסן, און פארשטייט זיך איר מעשה ידיים גייט פאר די יתומים ווייל אז זיי זענען איר מפרנס דארף איר מעשה ידיים גיין צו זיי, אבער זאגט דארט די משנה ואין חייבים בקבורתה נאר יורשיה יורשי כתובתה חייבים בקבורתה, פשט ווען די פרוי שטארבט ווען די אלמנה שטארבט דארפן נישט די יורשים איר באגראבן, פארוואס ווייל ברגע וואס זי שטארבט דארפן די יורשים באצאלן איר כתובה, צו אירע יורשים, און אז אירע יורשים באקומען די כתובה, דארפן זיי איר יעצט באגראבן. אבער וואס? ס'דא דא א געדאפלטע לשון, יורשיה יורשי כתובתה חייבים בקבורתה, וואלט געקענט שטיין יורשיה חייבים בקבורתה. איז פון די געדאפלטע לשון, זאגט אביי, קען מען מדייק זיין, אז די משנה איז דא מרמז אויף א צווייטע סארט פרוי, אז ס'דא א צווייטע סארט פרוי וואס האט צוויי יורשים, זי האט סיי יורשיה און סיי יורשי כתובתה, און אויך אויף אזא פרוי זאגט די משנה אז יורשי כתובתה חייבים בקבורתה, איז וועלכע פרוי איז דאס? ואיזו אלמנה שיש לה שני יורשים, וואסערע סארט פרוי האט צוויי יורשים? הוי אומר זה שומרת יבם, דאס איז א שומרת יבם דאס איז אונזער רחל וואס זי האט סיי יורשים איר טאטע וואס ירש'ן די נכסי מלוג סיי יורשים שמעון וואס ירש'ן די כתובה, און אויף דעם איז די משנה מרמז, אז שמעון דארף איר באגראבן, היות וואס ער ירשנט די כתובה, ער ירשנט די מנה מאתים. אמר רבא, פרעגט רבא פון אביי, וויאזוי ארבעט עס לומדיש, פיין האסט א ראיה געברענגט פון א משנה גוט, אבער לומדיש וויאזוי ארבעט עס, ולימא זאל שמעון קענען זאגן, אח אני יורש, אשתו אין אני קובר, ס'טייטש שמעון זאל קענען זאגן, וואס עפעס דארף איך איר יעצט באגראבן, וואס האב איך מיט איר, איי זאגסטו איך האב מיט איר ווייל איך ירש'ן די כתובה, איך ירש'ן נישט די כתובה פון איר, ס'פשט, ער באקומט דאך נישט נכסי צאן ברזל ער באקומט דאך נישט נכסי מלוג ער באקומט סך הכל די מנה מאתים יעצט די מנה מאתים וואס ראובן האט נישט באצאלט באקומט שמעון איז פשט שמעון ירש'נט דא געלט פון זיין ברודער ראובן און ממילא זאגט ער צו רחל וואס האב איך מיט דיר איך האב געירש'נט פון מיין ברודער געלט איך גיי אהיים זוך דיר איינער זאל דיר באגראבן טרעף א צווייטן איך האב גארנישט מיט דיר אזוי פרעגט רבא צו אביי אמר ליה אביי ענטפערט אביי ניין משום דבאין עליו משני צדדים מען קען קומען צו אים פון צוויי זייטן פשט קענסט נישט טאנצן אויף ביידע חתונות, וועלכע צוויי חתונות? איז אזוי, מען זאגט פאר די שמעון, אם אחיו יורש, יקבור את אשתו, אם אינו קובר את אשתו, יתן כתובתה. פשט אזוי, די רחל איז דאך איר מאן געשטארבן, יא ראובן איז געשטארבן, יעצט נארמאל, ווען א מאן שטארבט, באקומט א פרוי כתובה, פארוואס האט רחל נישט באקומען כתובה? געזאגט, ווייל זי איז א שומרת יבם, ווייל שמעון דארף יעצט מחליט זיין צו גייט מייבם זיין צו גייט חולץ זיין, ווי לאנג שמעון איז נישט מחליט באקומט זי נישט כתובה, דהיינו, שמעון האט דא אריינגעטרויטן אין ראובן'ס שיך, און ממילא אז שמעון האט אריינגעטרויטן אין ראובן'ס שיך, באקומט נישט רחל כתובה, און ממילא זאגט מען יעצט פאר שמעון ממה נפשך, טאמער ווילסטו נישט באצאלן כתובה ווייל דו האסט אריינגעטרויטן אין ראובן'ס שיך, איז גוט, ביסטו דאך אין ראובן'ס שיך, איז באצאל פאר איר קבורה אזוי ווי ראובן האט געדארפט צאלן, און טאמער דו ווילסט נישט אריינטרעטן אין ראובן'ס שיך, איז פיין, ווילסט נישט באצאלן פאר איר קבורה, ווילסט נישט אריינטרעטן אין ראובן'ס שיך, איז כאטש געב איר כתובה, אבער קענסט נישט האבן ביידע, קענסט נישט האלטן סיי די כתובה און אויך נישט די קבורה, דאס טייטש באין עליו משני צדדים. אמר ליה, זאגט רבא צו אביי, איך פארשטיי נישט וואס דו ווילסט, הכי קאמינא, איך האב געמיינט צו זאגן אזוי, אז שמעון קען זאגן, אח אני יורש את אשתו אין אני קובר, ואי משום כתובה, לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, פשט אזוי זאגט רבא צו אביי אז ס'איז נישט ריכטיג, ווייל שמעון קען נאך אלץ טענה'ן פאר רחל אז איך דארף דיר ביידע נישט געבן נישט קיין כתובה און נישט קיין קבורה פארוואס? ווייל קודם כל זאגט ער פאר רחל איך בין דיר גארנישט שולדיג דו האסט מיך גארנישט געגעבן און ממילא דארף איך דיר גארנישט צוריק געבן, ווען דו וואלסט מיך עפעס געגעבן ווען איך וואלט געירשנט פון דיך עפעס, דיין נכסי מלוג דיין נכסי צאן ברזל, קענסטו קומען מיט א טענה איך דארף דיר באגראבן, ווייל תקנו קבורתה תחת כתובתה. אבער דא, אזוי ווי מ'האט שוין פריערט אויסגעשמועסט, די מנה מאתים, זאגט שמעון האב איך בכלל נישט געירשנט פון דיר, כ'האב עס געירשנט פון מיין ברודער ראובן, איז אלס דעם בין איך דיר גארנישט שולדיג, איך דארף דיר נישט באגראבן. נאר וואס קומסטו מיט א טענה, באין עליו משני צדדים, אז ממה נפשך, טאמער ווילסט מיר נישט באגראבן, איז לפחות געב מיר כתובה, איז אויף דעם זאגט שמעון צו רחל ניין איך דארף דיך כתובה אויך נישט געבן, פארוואס? ווייל דיין טענה קען זיין ס'איז א ריכטיגע טענה, באין עליו משני צדדים, אבער סוף כל סוף ס'איז אינגאנצן נישט דא דא קיין חיוב כתובה פשט לומדיש דארף איך דיר גארנישט געבן, פארוואס? ווייל ווען ווערט נולד די חיוב כתובה, ווען ווערט עס באמת א חוב, איז מ'וועט באלד זעהן ס'איז א מחלוקת, אבער לאמיר יעצט אננעמען, און אזוי מיר זעהן דאס די שיטת בית שמאי, אז די חוב וואס די מאן איז מחיוב צו צאלן כתובה פאר די פרוי, ווערט הערשט נוצר נאכדעם וואס די מאן שטארבט, אדער פארשטייט זיך טאמער ער געט איר, פשט, נאכדעם וואס די מאן איז געשטארבן און די פרוי גייט חתונה האבן מיט א צווייטע מאן, דעמאלט דעמאלטס הערשט געשענט די חיוב כתובה פארדעם איז בכלל נישט דא קיין חוב, דאס טייטשט לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, ווי לאנג די מאן לעבט איז בכלל נישט דא קיין חוב. פארוואס? ווער האלט אזוי? פארוואס טאקע האלטן די בית שמאי אזוי? ווייל סשטייט אזוי אין די כתובה, אין די כתובה שטייט די מאן שרייבט פארן פרוי, לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי, אז ווען דו האסט חתונה מיט א צווייטן דעמאלטס הערשט וועסטו קריגן דיין כתובה, איז משמע אז פארדעם, פאר מען האלט נישט אין אזא מצב, פאר די מאן איז נישט געשטארבן, איז אינגאנצן נישט דא קיין חוב כתובה, און ממילא זאגט שמעון צו רחל, דו ביסט דאך אליין מודה אז איך האב אריינגעטרויטן דא אין ראובן'ס שיך, און ממילא אז איך האב אריינגעטרויטן אין ראובן'ס שיך, איז כאילו ראובן לעבט, איך שטיי יעצט אין ראובן'ס פלאץ, און ממילא אז איך שטיי אין ראובן'ס פלאץ, איז נישט פשט אז ס'איז דא דא א חוב כתובה וואס דו באקומסט נישט, ס'איז אינגאנצן נישט דא דא דער חוב, און אז ס'איז אינגאנצן נישט דא דא דער חוב, גייסט עס טאקע נישט באקומען, גיי איך דיר עס טאקע נישט געבן, און ממילא זאגט רבא, קען דער שמעון זייער גוט טענה'ן צו רחל, אז איך דארף דיר גארנישט געבן, נישט קיין קבורה און נישט קיין כתובה, איך האב גארנישט מיט דיר, און כתובה באקומסטו אויך נישט, ווייל איך בין בכלל נישט מחויב כתובה, ס'איז נאך אלץ נישט דא דא בכלל א חוב כתובה, אזוי זאגט רבא צו אביי. ענטפערט אביי צו רבא, ניין, פשט, דיין טענה איז נישט קיין ריכטיגע טענה, פארוואס? ווייל וואס איז דיין טענה? וואס זאגסטו? דו זאגסט אז שמעון קען זאגן פאר רחל, איך דארף דיר ממה נפשך גארנישט געבן, קבורה דארף איך דיר נישט געבן, ווייל איך בין דיר גארנישט שולדיג, און כתובה דארף איך דיר נישט געבן, ווייל טעכניש ווילאנג איך לעב איז נישט דא קיין חוב כתובה, לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, און ממילא קען איך דיר בכלל נישט. אזוי האט דאך רבא געזאגט. זאגט אויף דעם אביי, מאן שמעת ליה דאית ליה מדרש כתובה, פשט ווער איז טאקע דער מאן דאמר וואס האלט לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, אז ווילאנג דער מאן לעבט, און דא ביי אונזער ציור ווילאנג שמעון לעבט, איז בכלל נישט דא קיין חיוב כתובה, ווער דער מאן דאמר וואס האלט אזוי? דאס איז בית שמאי, פארוואס? ווייל בית שמאי האלטן אית ליה מדרש כתובה, פשט, בית שמאי דרש'נען יעדע ווארט וואס שטייט אין די כתובה ווי מען וועט באלד זען, און ממילא היות וואס שטייט אין די כתובה, לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי, זעהן מיר פון דא אז די גאנצע חיוב כתובה הייבט זיך ערשט אן נאכדעם וואס די מאן שטארבט, פשט בית שמאי זענען די וואס האלטן אזוי, איז אויב אזוי זאגט אביי צו רבא ושמעינן להו לבית שמאי דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי דמי, פשט ווי מען וועט שוין זעהן בית שמאי האבן אן אנדערע שיטה, בית שמאי האלטן אויך אז שטר העומד לגבות, כגבוי דמי, יעדע שטר וואס מען גייט קענען נוצן צו גובה זיין, איז כאילו מען האט שוין גובה געווען, פשט אז א מלווה האט א שטר אויפן לווה, און יעצט וויל ער ארויסנעמען נכסים פון די לווה, איז כאילו ער האט עס שוין ארויסגענומען, כאילו די נכסים פון די לווה ליגט שוין ביים מלווה, כאילו ער האט שוין מחזיק געווען אויף די נכסים, און ממילא היות וואס מען זעט אז בית שמאי האלט אזוי, זאגט אביי צו רבא, האט יעצט רחל זייער א גוטע טענה צו שמעון, זי זאגט פאר שמעון אזוי, דו לערנסט דיך ווי די בית שמאי, ביסט א גאנצע למדן, און ביסט מיר מסביר אז ס'איז בכלל נאך נישט דא די חיוב כתובה, און ממילא אז ס'איז נישט דא די חיוב כתובה דארפסטו מיר נישט געבן כתובה, חוץ פון דעם ווילסטו מיר נישט באגראבן ווייל דו האסט גארנישט מיט מיר, די גאנצע ירושה דיינע האסטו באקומען פון מיין מאן, פון ראובן, און ממילא ביסטו מיר גארנישט שולדיג. איז אויף דעם זאגט רחל צו שמעון, אז פיין, דו האלטסט ווי די בית שמאי, איך האלט אויך ווי די בית שמאי. ווייסט וואס בית שמאי זאגן אויף א שטר? בית שמאי זאגן אויף א שטר העומד לגבות איז כגבוי דמי. און מילא זאגט זי צו שמעון אזוי, אין הכי נמי, די חיוב כתובה איז נאך נישט דא, ווייל די חיוב געשענט נאר נאך די מאן שטארבט און דא איז דאס נישט געשען. אבער ווי נישט ווי, איך האלט דא א פאפיר אין די הענט, איך האלט דא א שטר אין די הענט, און א יעדע שטר וואס איז עומד לגבות איז כגובי, ס'איז כאילו איך האב שוין גובה געווען די שטר, פשט כאילו איך האב שוין גובה געווען די מנה מאתיים, און אויב ס'איז כאילו איך האב שוין גובה געווען די מנה מאתיים, און יעצט האלטסטו עס, איז פשט פון וועם האסטו געירש'נט די מנה מסיים? פון דיין ברודער? פון מיין מאן? פון ראובן? ניין, דו האסט עס געירש'נט פון מיר! און מילא זאגט רחל צו שמעון, מוזט מיר באגראבן, און דאס איז טאמער דו האלטסט ווי די בית שמאי, טאמער דו האלטסט ווי די בית הלל, איז סתם אזוי נישט דא די גאנצע משא ומתן, ווייל טאמער דו האלטסט ווי די בית הלל איז פשט אז ניתנה כתובה לגבות מחיים, אז אפילו בשעת וואס די מאן לעבט איז שוין בעצם דא א חיוב כתובה, און אז ס'איז דא א חיוב כתובה בשעת די מאן לעבט, קען זי קומען צו שמעון מיט א טענה באין עליו משני צדדים, אדער געסט מיר קבורה אדער געסט מיר כתובה, דאס איז לויט די בית הלל, אבער אפילו על הצד אז מען לערנט כשיטת בית שמאי אז לא ניתנה כתובה לגבות מחיים, אז בשעת וואס שמעון לעבט איז בכלל נישט דא א חיוב כתובה, פון דעסטוועגן זאגט זי אים, כ'האב דא א שטר אין די הענט, שטר הניתנה לגבות כגבוי דמי, און ממילא איז די מנה מאתים מיינס, און פשט דו האסט גע'ירש'נט פון מיר, אז דו האסט גע'ירש'נט פון מיר, ביסטו מיר נאר איינמאל שולדיג, דו מוזט מיר באגראבן. ברענגט טאקע די גמרא א ראיה אז בית שמאי האלט טאקע שטר העומד לגבות כגבוי דמי, דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין סוטה, מתו בעליהן עד שלא שתו, פשט דא רעדט מען פון א מאן וואס האט חושד געווען זיין פרוי, ער האט איר מקנא געווען, ער האט איר אנגעווארנט זי זאל זיך נישט באהאלטן מיט א צווייטן, זי האט זיך יא באהאלטן, איז די דין אז די מאן דארף נעמען די פרוי אין בית המקדש, און מען טרינקט איר אן די מים המאררים, וואס די וואסער נאכדעם וואס זי טרינקט עס, דאס איז מברר טאקע צו זי האט געזינדיגט צו נישט, איז די משנה רעדט דארט וואס איז טאמער די מאן איז געשטארבן איידער די פרוי האט געטרינקען פון די מים המאררים, איז בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, נוטלות כתובה ולא שותות, זיי קריגן כתובה, זיי קענען געהעריג קריגן כתובה פונעם מאן, און פארשטייט זיך זיי דארפן נישט טרינקען די מים המאררים, ווייל די חיוב צו טרינקען מים המאררים איז נאר ווי לאנג די מאן לעבט, אבער די מאן איז טויט איז נישט דא אזא חיוב, ובית הלל אומרים, און בית הלל זאגן או שותות, או לא נוטלות כתובה, אדער זיי טרינקען די וואסער, אדער זיי באקומען נישט כתובה, פשט זיי קענען נישט באקומען כתובה טאמער זיי האבן נישט געטרינקען די וואסער, און די גמרא פרעגט גראד די לשון עפעס שטימט נישט או שותות פשט טאמער זיי זאלן טרינקען, זיי קענען בכלל טרינקען זייער מענער זענען טויט,

וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי פשט דא איז דאך דא דא א ספק צו די פרוי האט געזינדיגט צו נישט און על הצד אז זי האט געזינדיגט באקומט זי נישט קיין כתובה איז איר גאנצע זכות אין די כתובה איז דאך א ספק'דיגע זכות ווייטער די יורשים וואס האבן געירש'נט די מאן זיי האלטן דאך די נכסים פון די מאן זייער זכות אין דעם איז א ודאי'דיגע זכות און המוציא מחבירו עליו הראיה און וויאזוי קען זי ארויסשלעפן איר כתובה פון די יורשים, איז אויף דעם זאגט די גמרא קסברי בית שמאי זעהן מיר דא אז בית שמאי האלטן אז שטר העומד לגבות כגבוי דמי, אז ווער ס'האט א שטר וואס עומד לגבות איז כגבוי, פשט ס'איז כאילו זי האט שוין גובה געווען, כאילו די כתובה איז שוין ביי איר אין רשות, און ממילא קום מיר נישט מיט קיין טענה אז המוציא מחבירו עליו הראיה אז די יורשים זענען מוחזק, ניין פארקערט זי איז דא מוחזק, און ממילא פאר דעם האלטן די בית שמאי זי קען גובה זיין כתובה, איז על כל פנים מיט דעם האט אביי פארענטפערט זיין שיטה סיי לויט די בית שמאי און סיי לויט די בית הלל, לויט די בית שמאי דארף שמעון באגראבן רחל ווייל שטר העומד לגבות כגבוי דמי, און ממילא איז פשט ער האט גע'ירש'נט דא די נכסים פון רחל, און אז ער האט עס גע'ירש'נט פון רחל דארף ער איר באגראבן ווייל ער האט באקומען עפעס פון איר, און לויט די בית הלל האט מען געזען בית הלל האלטן ניתנה כתובה לגבות מחיים, פשט די חיוב כתובה געשעהט נישט נאר נאכדעם וואס די מאן שטארבט, ס'געשעהט אויך בחייו פון מאן, פשט בשעת וואס שמעון לעבט איז דא דא בעצם א חיוב כתובה און ממילא קען רחל קומען צו שמעון מיט א טענה משני צדדים אדער באגראבסטו מיר און אדער באגראבסט מיר נישט געב מיר לפחות כתובה און קום מיר נישט מיט קיין טענה אז לא ניתנה כתובה לגבות מחיים ס'איז נאכנישט דא קיין חיוב כתובה ס'איז יא דא א חיוב כתובה אדער אדער אדער געסטו כתובה אדער באגראבסטו איי פרעגט די גמרא פיין האסט מיר פארענטפערט די בית הלל ניתנה כתובה לגבות מחיים, אבער ווי נישט ווי טעכניש איז דא א פראבלעם, ווייל והא בעינן כשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי וליכא, ווי נישט ווי וואס שטייט אין כתובה, אין כתובה שטייט לכשתנשאי לאחר ווען דו האסט חתונה מיט א צווייטן דעמאלטס ערשט וועסטו באקומען כתובה, און דא למעשה האט זי נישט חתונה געהאט מיט א צווייטע רחל רחל איז געשטארבן, איז וויאזוי מאנט זי דא כתובה? ענטפערט די גמרא אמר רב אשי יבם נמי כאחר דמי, כלפי דעם הייסט יבם אויך ווי א אחר פשט ברגע וואס רחל איז געפאלן ליבום פאר שמעון איז כאילו זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטן איז זי שוין ראוי איז זי שוין זכאי צו באקומען איר כתובה געלט, זאגט די גמרא ווייטער שלח ליה רבא לאביי די משא ומתן האט זיך נאכנישט געענדיגט, נאכדעם וואס אביי האט אויפגעוויזן זיין שיטה, פרעגט רבא צו אביי אזוי, ער האט אים געשיקט א שאלה ביד רב שמעיה בר זירא, ער האט אים געשיקט א שליח שיקן די שאלה אז וואס? אז ומי ניתנה כתובה לגבות מחיים, איז דען דאס ריכטיג אז ס'איז דא א חיוב כתובה אפילו בשעת וואס די מאן לעבט אפילו בשעת וואס דער מאן, ביי אונזער ציור וואס שמעון לעבט, והתניא האמיר געלערנט אין א ברייתא, רבי אבא אומר, רבי אבא זאגט אזוי, שאלתי את סומכוס, איך האב געפרעגט סומכוס, הרוצה שימכור בנכסי אחיו, כיצד הוא עושה? פשט, אונז האמיר געזען אין די משנה, אז ביי אזא ציור וואס רחל איז געפאלן ליבום פאר שמעון, טאמער שמעון האט איר מייבם געווען, ער האט חתונה געהאט מיט איר, און. צום סוף וועט ער איר גט'ן אדער צום סוף וועט ער שטארבן, איז פון ווי באקומט זי כתובה? זי באקומט נאר כתובה פון די נכסים וואס ראובן האט איבערגעלאזט, פון די נכסים וואס שמעון האט גע'ירש'נט פון ראובן, און ממילא פאר דעם האבן מיר געזען האבן חכמים מתקן געווען אז שמעון טאר נישט צורירן ראובן'ס נכסים ווי לאנג ער וואוינט מיט רחל, ער טאר עס נישט צורירן, נאר וואס? ער מעג עסן פירות, פארקויפן טאר ער עס נישט. פירות מעג ער עסן, איז פרעגט דא ר' אבא פאר סומכוס, טאמער שמעון וויל יא פארקויפן פון די נכסים, איז דא א עצה אז ער זאל זיך קענען פארען מיט דעם, ער זאל עס קענען פארקויפן? האט ער געענטפערט יא, האט סומכוס געענטפערט ס'דא אן עצה, אם כהן הוא, טאמער איז א כהן, וואס א כהן קען נישט גט'ן זיין פרוי און צוריק חתונה מיט איר ווייל ברגע וואס ער גט איר טאר ער איר נישט צוריק נעמען, איז פאר א כהן איז די עצה, יעשה סעודה ויפייס, ער זאל מאכן א גרויסע סעודה און מפייס זיין זיין פרוי און איר און זיך בעטן ביי איר בעטן רשות אפשר איז זי מסכים אז ער זאל קענען פארקויפן פון די נכסים, און טאמער זי וועט מסכים זיין עט ער עס מעגן טוהן, רש"י זאגט אז אויך נאר נכסים מער פון די כתובה, פשט לאמיר זאגן די כתובה איז מנה און מאתיים, איז די איבעריגע געלט טאמער זי לאזט אים פארקויפן קען ער פארקויפן, דאס איז ביי א כהן, אבער אם ישראל הוא טאמער ער איז א ישראל איז דא א בעסערע עצה, זאגט סומכוס ווייסט די עצה? מגרש בגט, ער געבט זיין פרוי א גט. ער גט זיך מיט מיט רחל, און שפעטער ויחזיר, שפעטער האט ער נאכאמאל חתונה מיט איר, און אזוי העט ער קענען פארקויפן ראובן'ס נכסים, וויאזוי? זאגט רש"י צוויי וועגן, אדער ער געט איר א גט, ברגע וואס ער געט איר א גט, קען ער יעצט פארקויפן פון די נכסים, ווייל ער טאר נישט פארקויפן נאר ווילאנג זיי וואוינען צוזאמען, אבער טאמער ער האט איר גע'גט, און ער האט איר געצאלט כתובה קען ער פארקויפן, איז יעצט קען ער פארקויפן וואס ער וויל, און שפעטער ווען ער האט חתונה מיט איר, איז די צווייטע מאל וואס ער האט חתונה מיט איר זאגט ער נאכאמאל, אז די אלע אלטע נכסים פון ראובן זענען משועבד צו דיר, אבער יעצט איז דא אסאך ווייניגער נכסים ווייל אדערווייל האט ער פארקויפט אסאך נכסים, איז דאס איין וועג וואס ער קען טון, אדער די צווייטע מאל וואס שמעון האט חתונה מיט רחל, זאגט ער פאר רחל געענדיגט מיט די מעשיות, איך וויל נישט אז ראובן'ס נכסים זאלן זיין משועבד פאר דיר, יעצט ביי די נייע חתונה וויל איך דיר שרייבן א נייע כתובה, מיינע נכסים זענען משועבד פאר דיר אזוי ווי יעדע מאנ'ס נכסים איז משועבד פאר'ן פרוי, און ברגע וואס ער טוט עס ברגע וואס ער האט געשריבן א נייע כתובה, קען ער יעצט גיין און פארקויפן פון ראובן'ס נכסים וויפיל ער וויל, אזא פאטענט געבט סומכוס פאר רבי אבא, און ממילא פירט רבא אויס די קשיא, ואי סלקא דעתין, ניתנה כתובה לגבות מחיים, לויט דיר אז די חיוב כתובה הייבט זיך אן אפילו ווען די מאן לעבט, פשט די מאן הייסט א בעל חוב בשעת וואס ער לעבט, אויב אזוי זאל זיין א פשוטערע עצה, נייחד לה שיעור כתובה והשאר ליזבין, זאל די מאן זאגן פארן פרוי דא נעם דיך דיין כתובה, צו ער געט עס איר בפועל, צו ער לייגט עס אוועק אין א זייט, אבער היות וואס ס'איז דא א חוב, און די חיוב הייבט זיך אן בשעת די מאן לעבט, זאגט די מאן פיין, דא, דאס איז די כתובה געלט, דאס איז דיינס, און די רעשט קען איך טון מיט דעם וואס איך וויל, פארוואס איז דאס נישט קיין עצה, איז אז מען זעט אז סומכוס האט נישט געגעבן אזא עצה, איז א ראיה אז ס'איז נישט קיין עצה, נישט דא אזא פאטענט, אזוי פרעגט רבא צו אביי, פרעגט די גמרא, ולטעמיך איך פארשטיי נישט, פארוואס האט רבא געדארפט קריכן צו א ברייתא מיט רבי אבא מיט סומכוס צו פרעגן א קשיא? ער האט דאך געקענט פרעגן א קשיא פון אונזער משנה וואס איז געשטאנען ביי אונזער משנה ולותביה ממתניתין זאל ער פרעגן פון אונזער משנה איז שוין געשטאנען ביי אונזער משנה לא יאמר לה אז די יבם שמעון טאר נישט זאגן פאר רחל הרי כתובתיך מונחת לך על השולחן אז דא נעם דיר דיין כתובה געלט און די רעשט העב איך פארקויפן שטייט אין משנה קלאר אז שמעון קען דאס נישט זאגן פאר רחל אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה נאר אלע ראובן'ס נכסים איז משועבד צו רחל. איז זעהן מיר א קלארע משנה אז שמעון קען נישט פארקויפן די נכסים פון ראובן און ער קען נישט מאכן די פאטענט, ער קען נישט זאגן פאר רחל דא דיין כתובה און די רעשט איז מיינס, ער קען דאס נישט טון, און פארוואס פרעגט נישט רבא פון אונזער משנה? ענטפערט די גמרא, ווייל פון אונזער משנה איז באמת נישט שווער, התם, מען קען טייטשן אין אונזער משנה אז עצה טובה קא משמע לן, אז די משנה געבט סך הכל אן עצה טובה, פשט אזוי, קען אוודאי זיין אז אביי איז גערעכט, ניתנה כתובה לגבות מחיים, און ממילא אז ניתנה כתובה לגבות מחיים, באמת, קען שמעון נעמען נכסים און זאגן הער צו, דאס איז דיין נכסים, דאס איז דיין כתובה, די רעשט איז מיינס, איך קען טון מיט דעם וואס איך וויל. אבער וואס? די משנה געבט א עצה טובה פאר שמעון, טו נישט אזוי. פארוואס? ווייל וואס וועט זיין טאמער עסט אוועקלייגן געלט פאר דיין פרוי און די געלט העט פארלוירן ווערן? עסטו דארפן שרייבן יעצט א נייע כתובה, איז וואס פעלט דיך אויס די גאנצע דאגה? טו דאס נישט, פשט די משנה געבט סך הכל עצה טובה, און ממילא פון די משנה איז נישט שווער, ברענגט די גמרא טאקע א ראיה אז דאס וואס די משנה האט געזאגט אז די מאן זאל נישט אוועק לייגן געלט פאר זיין פרוי איז נישט ווייל ער קען נישט, איז נישט פשט ווייל ס'עט נישט העלפן, נאר ס'איז סך הכל אן עצה טובה, וואס די ראיה? ווייל דאי לא תימא הכי זאגט די גמרא, סיפא דקתני, מען האט געזען אין די סיפא פון די משנה אז נישט נאר שמעון זאל עס נישט טון פאר רחל, נאר יעדע מאן און א פרוי, קיינמאל זאל א מאן דאס נישט טון פארן פרוי, א מאן זאל נישט גיין צום פרוי און זאגן דא איז דיין כתובה און די רעשט איז מער נישט משעבוד פאר דיר, יעצט אזוי שטייט אין די סיפא פון די משנה, לאמיר זען אינעווייניג, וכן לא יאמר אדם לאשתו יעדע מאן זאל נישט זאגן פאר זיין פרוי הרי כתובתיך מונחת לך על השולחן, דא נא דיר כתובה געלט און די רעשט איז מער נישט משעבוד, א מענטש זאל דאס נישט טון, נאר וואס? אלא כל נכסיו אחראין לכתובת אשתו, נאר ער זאל לאזן געמאך, אלע זיין נכסים זענען משועבד צום פרוי. יעצט אזוי, אי בעי ליה לזבוני הכי נמי דלא מצי מזבין, פשט אזוי, אין די רישא, פשט אין די ערשטע ציור ביי שמעון און רחל, דארט קענסטו טאקע מצדד זיין צוויי צדדים, צו די משנה מיינט צו זאגן אז ס'איז עצה טובה, אדער א צווייטע צד ניין, די משנה מיינט צו זאגן אז ס'העלפט נישט, ס'וועט נישט העלפן אז שמעון וועט מייחד זיין געלט, דאס קענסטו זאגן ביי שמעון און רחל, אבער ביי א מאן און א פרוי, איז בכלל נישט שייך צו זאגן די צווייטע צד, פשט ס'איז בכלל נישט שייך צו זאגן אז ס'עט נישט העלפן פאר א מאן ווען ער טוט דאס, וואס מיינט ס'עט נישט העלפן? דהיינו וואס וויל ער דיך העלפן דא? יעדע מאן קען טון מיט זיין נכסים וואס ער וויל, און וואס טוט ער אויף מיט דעם אז ער לייגט אוועק כתובה געלט פאר זיין פרוי? אז יעצט ער האט אוועקגעלייגט כתובה געלט פאר די פרוי, יעצט קען ער שוין טון מיט די רעשט פון זיין נכסים וואס ער וויל, ער האט אלעמאל געמעגט טון וואס ער וויל, איז מוז זיין אז ס'שטייט אין די סיפא ביי א געהעריגע מאן און ביי א פרוי אז די מאן זאל נישט מייחד זיין כתובה געלט פאר די פרוי, מוז זיין וואס איז פשט פון דעם? אלא עצה טובה קמשמע לן, איז פשט פון דעם אוודאי אז ס'איז עצה טובה, לייג נישט אוועק נכסים פאר דיין פרוי, ווייל טאמער ס'עט זיך פארלירן עסטו דארפן שרייבן א נייע כתובה. הכא נמי, איז דא אויך אין די ערשטע חלק פון די משנה ביי שמעון און ביי רחל, איז עס אויך עצה טובה קמשמע לן, ס'איז סך הכל א עצה טובה, אבער ס'מוז נישט זיין אז ס'וועט נישט העלפן, ס'קען אוודאי זיין אז ס'עט יא העלפן, פארוואס ווייל ניתנה כתובה לגבות מחיים. אבער וואס? אלא דרבי אבא קשיא? ווי נישט ווי, פון די ברייתא פון רב אבא איז יא שווער, אז וואס איז פשט אז סומכוס געבט כל מיני פאטענטן פאר שמעון, אז ביי ווען ער איז א כהן זאל ער מאכן א סעודה, ווען ער איז א ישראל זאל ער גט'ן די פרוי, און נאכן גט'ן צוריק חתונה האבן מיט איר, לכאורה טאמער ניתנה כתובה לגבות מחיים, איז דא א בעסערע פאטענט, זאג פארן מאן, לייג אוועק געלט אין די זייט, טאקע טאמער ס'עט זיך פארלירן עט זיין א גרויסע אומגליק, אבער לאמיר האפן ס'עט זיך נישט פארלירן, לייג עס אוועק אין די זייט, און מיט די רעשט פון די נכסים קענסטו טון וואס דו ווילסט. ענטפערט די גמרא ניין, דרבי אבא נמי לא קשיא משום איבה, פשט אזוי, אוודאי אין הכי נמי, אזא פאטענט וואלט געהאלפן, אבער פארוואס האט סומכוס נישט געזאגט די פאטענט פאר רב אבא, ווייל סומכוס האט געהאלטן אויך צו עצה טובה, פשט מ'האט מורא טאמער מ'עט זאגן פארן מאן, לייג אוועק געלט פארן פרוי פאר איר כתובה און די רעשט קענסטו טון מיט דעם וואס דו ווילסט, איז זיין פרוי, וואס וועט זיין פרוי האלטן אז זי זעט אז די מאן לייגט אוועק כתובה געלט, וועט זי האלטן איי ער וויל מיך נישט האבן, ער גרייט זיך פאר א גט, ס'עט זיין ששון ושמחה, ס'וועט נישט זיין קיין שלום בית, זיי וועלן נישט לעבן בשלום ובשלווה, און ממילא האט סומכוס געזאגט פאר רב אבא, ענדערש זאלן זיי זיך גט'ן, און נאכן גט וועט ער שרייבן א נייע כתובה, און ס'וועט זיין א נארמאלע חתונה א נארמאלע שלום בית, ווי איידער מ'זאל זיך א גאנצע צייט ארום הרג'נען ווייל די פרוי רעדט זיך איין אז די מאן וויל איר כסדר גט'ן, איז פארדעם האט סומכוס נישט געגעבן די עצה פון אוועקלייגן כתובה געלט אין א זייט, ווייל דאס איז גורם גרויסע מחלוקת'ער. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא, ס'איז געווען א מענטש וואס איז געפאלן פאר אים א יבמה בפומבדיתא, לאמיר אנכאפן אונזער נעמען, שמעון האט געהאט א ברודער ראובן, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, און רחל איז יעצט געפאלן ליבום, און שמעון האט איר געוואלט מייבם זיין, נאר דא געווען נאך ברודערס אויך געווען לוי יהודה איז געווען דא נאך ברודערס פשט אלע ברודערס בעצם האבן געקענט מייבם זיין, חוץ פון דעם איז אויך דא א דין אז טאמער איינער פון די ברודערס געט א גט פאר די יבמה טאר מער קיינער נישט מייבם זיין קיינער פון די ברודערס טאר נישט מייבם זיין נאר מען דארף חולץ זיין, איז דא בעי אחוה למפסלה לה בגיטא מיניה, איז געגאנגען לוי צו שמעון ער האט געזאגט פאר שמעון איך ווייס דו ווילסט איר מייבם זיין וויסן זאלסטו איך גיי דיר אפטון איך גיי איר געבן א גט, און דו גייסט איר מער נישט קענען מייבם זיין. אמר ליה, האט שמעון געזאגט צו לוי, מאי דעתיך, פארוואס ווילסטו דאס טון? משום נכסי, אלס די געלט, פארוואס? ווייל טאמער שמעון איז מייבם רחל, די רגע וואס ער איז איר מייבם, ירשנ'ט שמעון די גאנצע געלט פון ראובן, טאמער אבער ער איז איר נישט מייבם, נאר איינער פון די ברידער זענען חולץ, איז קריגט נישט קיינער פון די ברידערס מער ווי די אנדערע, נאר מען צוטיילט זיך אלע ברידערס צוזאמען, וועלן זיך צעטיילן אין די נכסים פון ראובן, און ממילא זאגט שמעון פאר לוי דו ווילסט איר אוודאי געבן א גט, כדי מען זאל איר דארפן געבן חליצה, כדי קיינער זאל נישט ירש'נען כדי איך זאל נישט זיין דער וואס ירש'נט, אויב אזוי, זאגט ער פאר לוי דו מוזט נישט, דארפסט עס נישט טון, איך וויל איר מייבם זיין, האסט מורא וועגן די געלט, אנא בנכסי פליגנא לך, איך וועל זיך צעטיילן מיט דיר מיט די געלט, האלב וועט גיין פאר דיר, האלב פאר מיר און לאמיך מייבם זיין. איז אזוי אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט אז די הסכם העלפט נישט, פארוואס? ווייל כיוון דאמר רבנן לא לזבן, היות וואס חכמים האבן געזאגט אז שמעון טאר נישט פארקויפן פון די נכסים פון ראובן, מ'וועט באלד זען וואו ס'שטייט, איז אף על גב דזבן, אפילו אז שמעון האט פארקויפט האלב פון די נכסים פאר לוי, לא הוה זביניה זבינא, איז די גאנצע מכירה נישט קיין מכירה, ווייל ער האט עובר געווען אויף דעת חכמים, חכמים לאזן נישט, און אז מען טוט עפעס קעגן די חכמים העלפט עס נישט, און ממילא די גאנצע מכירה, די גאנצע אפמאך וואס שמעון האט געמאכט מיט לוי, איז גארנישט ווערט. ווי זעהן מיר אז חכמים לאזן טאקע נישט פאר א ברודער פארקויפן פון די נכסים פון זיין טויטן ברודער? דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, מי שמת והניח שומרת יבם והניח נכסים במאה מנה, לאמיר זאגן דא, ראובן איז געשטארבן, ער האט איבערגעלאזט רחל מיט הונדערט מנה, איז אף על פי שכתובתה אינה אלא מנה, אפילו איר כתובה איז נאר א מנה, איז אויב אזוי וואלט מען געקענט אפשר זאגן אז דער ברודער קען פארקויפן די רעשט פון די נכסים, ניין, לא ימכור, די ברודער טאר נישט פארקויפן פון די רעשט פון די נכסים פון ראובן פארוואס, שכל נכסיו אחראין לכתובתה, ווייל אזוי ווי מען האט דאך שוין געזען, אלע נכסים פון ראובן איז דאך משועבד פאר די כתובה פון רחל, און ממילא טאר קיינער פון די ברודערס דאס נישט טשעפענען, איז פאר דעם האט שמעון נישט געהאט קיין רעכט צו געבן פון די נכסים צו לוי. אמר ליה אביי, אביי הערט די פסק פון ר' יוסף, ר' יוסף האט דאך יעצט גע'פסק'נט אז די גאנצע מכירה איז נישט קיין מכירה, זאגט אביי, ווי איז דאס געהערט געווארן? וכל היכא דאמר רבנן לא לזבן, אף על גב דזבן לא הוה זביניה זבינא, ווי חכמים האבן געזאגט מ'טאר נישט פארקויפן טאמער איינער האט עובר געווען און יא פארקויפט איז די מכירה נישט חל? וואס עפעס? והתנן מיר האבן געלערנט אין א משנה אונז האבן מיר געזען די משנה דף עין חית אז טאמער א פרוי אן ארוסה האט געיארשנט געלט איז געשטאנען דארט א מחלוקת בית שמאי בית הלל בית שמאי אומרים תמכור ובית הלל אומרים לא תמכור בית הלל האבן געזאגט אז די פרוי זאל נישט פארקויפן די געלט די נכסי מלוג נאר זאל עס לאזן פארן מאן אבער אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים אפילו בית הלל זענען מודה אז טאמער זי האט יא פארקויפט איז די מכירה חל איז זעהן מיר דא קלאר אז אפילו בית הלל זאגן אז מ'טאר עס נישט טון טאמער מ'האט עס יא געטון האט עס חל געווען און וואס איז דא אנדערש? איז אביי קריגט זיך אויף ר' יוסף, אביי האט געהאלטן אז די מכירה איז יא א מכירה, שוין, איז געווען דא א מחלוקת צווישן אביי און ר' יוסף, האבן זיי געוואלט געוואויר ווערן און אויסגעפינען ווי וועם איז די דין, שלחוה לקמיה דר' חנינא בר פפא, האט מען געשיקט די גאנצע ענין צו ר' חנינא בר פפא סיי די שאלה, סיי וואס ר' יוסף האלט, סיי וואס אביי האלט, און זען וואס ער וועט פסק'נען, שלחה. האט ער צוריק געשיקט כדרב יוסף אז די הלכה איז ווי רב יוסף אז די מכירה איז נישט קיין מכירה. אמר אביי, אביי האט דאס געהערט האט אביי געזאגט אטו רב חנינא בר פפא כיפי תלה לה, ער האט תולה געווען אויף דעם נזמים א נאזבאנד, פשט ער האט עפעס געזאגט דא א טעם, ער האט געברענגט עפעס א ראיה, ער האט גארנישט געזאגט, ער האט געזאגט ער האלט ווי רב יוסף, אבער ער האט מיר גארנישט אויפגעוויזן, ער איז נישט נתפעל געווארן, שוין. שלחוה לקמיה דרב מניומי בריה דרב נחומי, האט מען געשיקט די שאלה צו ר' מניומי בריה דרב נחומי, שלחה, האט ר' מניומי צוריק געשיקט כדאביי, אז די הלכה איז ווי אביי אז די מכירה איז יא חל, אבער, ער האט דאך געוואוסט אז דא קריגן זיך אביי און ר' יוסף, האט ער געזאגט ואי אמר בה ר' יוסף טעמא אחרינא, טאמער ר' יוסף האט עפעס א סברה אויף פארקערט, איז שלחו לי, שיקטס מיר וואס ער זאגט איך וויל הערן וואס ער האט צו זאגן, איז נפק ר' יוסף, דק ואשכח ר' יוסף געגאנגען און ער האט געטראפן א ראיה כשיטתו אז די מכירה איז נישט חל. ווי האט ער געטראפן א ראיה? דתניא, פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הרי שהיה נושה באחיו, וואס איז טאמער, לאמיר זאגן, שמעון האט געבארגט געלט פון ראובן, און יעצט ומת, והניח שומרת יבם, יעצט איז ראובן געשטארבן, און ער האט איבערגעלאזט זיין פרוי רחל, איז קומט אויס שמעון דארף יעצט מיבם זיין רחל, חוץ פון דעם איז שמעון אויך געווען שולדיג געלט פאר זיין ברודער ראובן, זאגט די ברייתא, לא יאמר, זאל שמעון נישט זאגן, הואיל ושאני יורש, איך גיי דאך סיי ווי סיי ירש'נען אלע מיין ברודער'ס נכסים, אזוי ווי אזוי החזקתי, האב איך שוין געמאכט א חזקה דא אויף די חב אויך, פשט, איך בין מער קיינעם נישט שולדיג קיין געלט, ניין, ער זאל דאס נישט זאגן, אלא מוציאין מיבם, נאר מען שלעפט ארויס די געלט וואס ער איז שולדיג, ויקח בהן קרקע, מען קויפט פון דעם קרקע, און די קרקע לייגט מען אוועק, פאר די כתובה פון רחל, והוא אוכל פירות, און ער קען עסן פירות, ווייל דאס גייט דא כשיטת ר' מאיר פון אונזער משנה, וואס ר' מאיר ביי אונזער משנה האט געזאגט טאקע אז אפילו מטלטלין, אפילו מזומנים, איז אויך משועבד פאר די כתובה פון א פרוי, און ממילא די געלט די חב איז משועבד פאר רחל, טאר ער גארנישט טון מיט דעם, מ'נעמט עס ארויס פון אים, און מ'דארף קויפן מיט דעם קרקע די פירות וועט ער קענען עסן, און ממילא, מה דאך אז מ'זעט אז אפילו געלט וואס איז געלעגן ביי שמעון אין טאש, שלעפט מען ארויס פון אים, און מען צווינגט אים צו קויפן מיט דעם קרקעות, און ס'איז משעבוד פאר רחל, איז כל שכן געלט וואס ליגט נישט ביי אים אין טאש, נאר געלט וואס איז געווען ראובן'ס, גייט יעצט שמעון און ער פארקויפט עס פאר א צווייטן, אוואדע און אוואדע איז מען עס מוציא מיד הלקוחות, און ס'איז משעבוד צו רחל, אזא ראיה ברענגט ר' יוסף, אמר ליה אביי, זאגט אביי צו ר' יוסף וואס די ראיה, דילמא דטבא ליה עבדו ליה, קען זיין אז חכמים האבן דא געטון לטובת די יבם, פשט קען אוואדע זיין אז שמעון קען אויסמעקן די חוב, מען קען נישט ארויסשלעפן פון אים די געלט, און די זעלבע זאך טאמער א ברודער פארקויפט פון די נכסים פונעם ברודער, טאמער שמעון פארקויפט ראובן'ס נכסים, קען מען אויך נישט ארויסשלעפן די געלט, איי דא זעט מען שטייט קלאר אז מען שלעפט ארויס די געלט פון שמעון, זאגט אביי ס'מיינט נישט מען שלעפט ארויס, קען זיין סתם אזוי אז חזל האבן א עצה געגעבן אז לטובת שמעון זאגט מען אים א עצה אז ווארף נישט געלט סתם אין די וועלט אריין, נאר וואס זיי עס משקיע אין קרקעות, זיי עס משקיע עסט האבן פון דעם א גרויסע ריווח. איז תוס' שטעלט זיך אויף רשי, וואס זאגט דא אביי? סתם א עצה אויף משקיעים, אויף אינוועסטערס וואס מען זאל טון מיט געלט אז מען זאל עס משקיע זיין, איז תוס' זאגט אביסל אנדערש אז פארקערט, מען זאגט פאר די מאן, לייג עס אריין אין קרקע, אז די קרקע זאל זיין משועבד פאר דיין נייע פרוי זאל זיין משועבד פאר רחל, עט זיין א גרעסערע שלום בית, על כל פנים זאגט אביי עס איז נישט קיין ראיה, אמר ליה, זאגט ר' יוסף צו אביי, וואס ענטפערסטו מיר, תנא תני מוציאין, אין די ברייתא שטייט קלאר מוציאין, מען שלעפט ארויס פון שמעון די געלט, ואת אמרת דטבא ליה עבדו ליה, און דו זאגסט מיר אז חכמים האבן אים געזאגט א עצה טובה זאלסט משקיע זיין, מען קען נישט אזוי זאגן. שוין, קומט אויס רב יוסף האלט זיך שטארק מיט זיין ראיה אז ער האט א ראיה אז טאמער שמעון פארקויפט פון די נכסים איז די מכירה נישט חל. איז למעשה פריערט האט מען געזען אז ר' מניומי בריה דרב נחומי האט געפסקנט ווי אביי, אבער ער האט געזאגט אז טאמער רב יוסף האט א ראיה שיקטס מיר די ראיה איך וויל עס הערן, איז טאקע הדור שלחוה קמיה דר' מניומי בריה דרב נחומי, האט מען געשיקט די ראיה צו ר' מניומי, אמר להו האט ר' מניומי געזאגט, הכי אמר ר' יוסף בר מניומי אמר ר' נחמן זו אינה משנה, די ברייתא איז א משובש'דיגע ברייתא, מען קען פון דעם נישט קיין ראיה ברענגען, פרעגט די גמרא מאי טעמא, ווי זעט מען אז די ברייתא איז א ברייתא משובשת, אילימא משום דהוו להו מטלטלי, ומטלטלי לכתובה לא משתעבדי, עסטו וועלן זאגן ווייל די ברייתא זאגט דא אז אפילו מטלטלין זענען משועבד לכתובה, יא די ברייתא זאגט אז אפילו די געלט פון שמעון וואס דאס איז מטלטלין איז משועבד, פאר רחל'ס כתובה, און די הלכה איז נישט אזוי, די הלכה איז מטלטלין זענען נישט משועבד לכתובה, אבער, זאגט די גמרא, דאס איז נישט קיין ראיה אז די ברייתא איז משובש, דילמא רבי מאיר היא, דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה, קען זיין די ברייתא גייט כשיטת רבי מאיר, אזוי ווי אונז האמיר טאקע אויסגערעדט, וואס רבי מאיר האלט מטלטלין זענען יא משועבד לכתובה, און ווי רשי רעדט אויס אז אפילו טאקע די הלכה איז נישט ווי רבי מאיר, אבער פונדעסטוועגן, די ראיה פון די ברייתא איז א גוטע ראיה. ווייל אין הכי נמי די ברייתא רעדט פון מטלטלין און ביי מטלטלין איז די הלכה נישט ווי ר' מאיר, אבער אויף די עיקר נקודה פון די ברייתא אז מען שלעפט ארויס פון שמעון אויף דעם קריגט זיך קיינער נישט, און מילא טאמער מען וואלט גערעדט פון קרקע וואלט אוודאי לכאורה געווען די דין ווי שטייט אין די ברייתא אז מען קען ארויסשלעפן פון שמעון פשט די ראיה איז א גוטע ראיה, האסט נאך נישט קיין ראיה אז די ברייתא איז א ברייתא משובשת, ואלא נאר זאגט די גמרא די ראיה אז די ברייתא איז א ברייתא משובשת איז ווייל משום דאמר לה את לאו בעלת דברים דידי את פשט שמעון קען זאגן פאר רחל וואס האב איך מיט דיר? דו ווילסט איך זאל יעצט נעמען געלט וואס איך בין געווען שולדיג פאר דיין ברודער, קויפן מיט דעם קרקעות, אז דו זאלסט קענען האבן כתובה, איך קען דיך נישט פון ערגעץ, איך בין געווען שולדיג פאר דיין ברודער געלט, דיין ברודער איז מער נישט דא, איך נעם עס צוריק. אפשר דאס דאס איז א סימן אז די ברייתא איז א ברייתא משובשת, זאגט אבער די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, ווייל דילמא רב נתן היא, די באקאנטע דין פון שעבודא דרב נתן דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רב נתן אומר, מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו, מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה, ס'טייטש לאמיר זאגן אז לוי איז שולדיג געלט פאר שמעון, און שמעון איז שולדיג געלט פאר ראובן, און ווי ווייסט מען אז ראובן קען גיין דירעקט צו לוי, ער דארף נישט גיין דורך שמעון, תלמוד לומר מען לערנט ארויס אין פסוק שטייט אין פסוק ונתן לאשר אשם לו, אז טאמער איינער גזל'ט איז שטייט ונתן לאשר אשם לו ווען ער צאלט עס צוריק מוז ער עס נישט צוריק צאלן צו די נגזל, נאר טאמער די נגזל איז שולדיג געלט פאר א צווייטן, קען ער עס צוריק צאלן פאר יענעם, נישט נאר קען ער, ער זאל עס צוריק צאלן פאר יענעם, אלס די דין פון שעבודא דרב נתן, איז דא אויך, למעשה, ראובן איז שולדיג כתובה געלט פאר רחל, און מילא קען רחל יעצט גיין צו שמעון, וואס שמעון איז געווען שולדיג פאר ראובן, און זאגן, געב מיר די געלט, זיי עס משקיע פאר מיר, איז ווייטער, אונז האמיר נאכאלץ נישט קיין ראיה אז די ברייתא איז א ברייתא משובשת, אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא די ראיה איז, ווייל לא אשכחן תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה, קיינער האלט נישט מ'איז מחמיר צוויי חומרות ביי א כתובה, כתובה איז א דין דרבנן מ'קען נישט מחמיר זיין צוויי חומרות, און מילא אלא אי כר' מאיר אי כר' נתן, אדער ביסטו מחמיר ר' מאיר'ס חומרא אז מטלטלין זענען משועבד די כתובה, אדער ר' נתן'ס חומרא פון שעבודא דר' נתן, ביידע צוזאמען קען נישט זיין, און מילא אז די ברייתא זאגט מ'איז מחמיר ביידע חומרות צוזאמען איז אוודאי א ברייתא משובשת, אמר רבא, פירט רבא אויס, אם כן, אויב אזוי פארשטיי איך זייער גוט היינו דשמענא ליה לאביי דאמר זו אינה משנה ולא ידענא מאי, כ'האב טאקע געהערט אביי ווען ער האט געהערט די ברייתא האט ער געזאגט די ברייתא איז נישט ריכטיג, ס'איז אינה משנה, ס'איז נישט קיין מוסמך'דיגע ברייתא, כ'האב נישט געוואוסט פארוואס, יעצט פארשטיי איך טאקע פארוואס, ווייל ס'איז דא דא א הכרח אז די ברייתא איז א ברייתא משובשת.